שלום וברכה צו א משמר נומבער זיבן. א כשרות מלחמה האט אויסגעבראכן אין ארץ ישראל. וואס איז געשען? די מיניסטער פון עניני דת מתן כהנא וואס איז א חבר כנסת א פארלאמענט מיטגליד מטעם די ימינה פארטיי האט געמאלדן אז ער וועט עפענען די כשרות פון מדינת ישראל צו אנדערע קערפערשאפטן אין צוגאב צו די רבנות הראשית צו די רבנות איז די ביז יעצטיגע פאליסי פון מדינת ישראל רעגירונג איז אז די ענין פון כשרות ליגט אין די הענט פון די רבנות די אפיציעלע רבנישע קערפערשאפט מטעם די רעגירונג די רבנות הראשית און כדי עפעס זאל קענען באצייכנט ווערן ווי כשר מוז עס האבן א הכשר פון די רבנות. פארשטייט זיך אליין אז יעדע געשעפט האט אויך די ברירה צוצונעמען נאך א הכשר און זייער אסאך טוען עס. דאס הייסט למשל די היימישע עולם און אפילו אינדרויסן פון די קרייזן פון די היימישע קרייזן זענען דא אסאך וואס זענען מקפיד אויף שטרענגערע השגחות, ווי למשל די בדץ פון די עדה חרדית און נאך אנדערע, סאו וואס איז געשענט איז אז געשעפטן נעמען יעצט רבנות, דאס פעלט זיך אויס לעגאל כדי צו קענען הייסן כשר, און אין צוגאב נעמט מען נאך א הכשר. אבער אין אנדערע ווערטער כדי א געשעפט זאל זיך קענען דערקלערן אלס כשר מוז עס האבן א הכשר פון די רבנות, אויב האט עס נישט קיין הכשר פון די רבנות, אפילו אויב ער האט א הכשר וואס איז פונקט אזוי גוט אדער נאך בעסער, לאמיר זאגן ער האט א הכשר פון בדץ, קען ער זיך נישט רופן כשר. און דאס איז איינע פון די זאכן וואס דער מיניסטער מתן כהנא וויל טוישן. איז לויטן נייעם פלאן וועט די. ענין פון כשרות געעפנט ווערן פאר קאנקורענץ, לאמיר עס אזוי לאמיר עס אזוי באצייכענען, וואס הייסט קאנקורענץ? אז ס'זאלן באשטעטיגט ווערן אנדערע קערפערשאפטן, אנדערע ארגאניזאציעס וואס זאלן אויכעט מעגן געבן הכשרים, און זייער הכשר וועט זיין גענוג אז א זאך זאל מעגן באצייכנט ווערן, די געשעפט אדער די פראדוקט זאל קענען באצייכנט ווערן אלס כשר. ער האט נישט אויסגערעכנט ווער, אבער לאמיר זאגן. און ס'איז די סברה זאגט אויך אזוי אז די בדץ פון די עדה חרדית וועט זיין גענוג א געשעפט זאל האבן בדץ אדער רב לאנדא אדער חוג חתם סופר איינע פון די אנדערע הכשרים היימישע צו ווייניגער היימישע וואס ווען יענע וועלן געבן א תעודת הכשר וועט זיין די די פראדוקט אדער די געשעפט וועט זיין בחזקת כשר לעגאל מ'וועט קענען נוצן די אויפן סיין אדער אויפן לעיבל פונעם פראדוקט וועט מען קענען שרייבן כשר. יעצט לויטן נייעם פלאן וועלן די סטאנדארטן פון כשרות וועלן בלייבן אונטער די קאנטראל פון די רבנות, דאס הייסט ס'וועט געגרינדעט ווערן א נייע קערפערשאפט אינערהאלב די רבנות, דאס איז יעצט דער פלאן, וואס וועט אוועקשטעלן די סטאנדארטן אז כדי עפעס זאל זיין כשר, דאס הייסט ווען א צווייטע קערפערשאפט, א צווייטע ארגאניזאציע, א צווייטע בעל מכשיר, וויל געבן א הכשר און דערקלערן עפעס אלס כשר, וועט ער זיך מוזן צושטעלן צו יענע ספעציפישע סטאנדארטן, יענע גיידליינס, יענע הלכות, יענע חומרות, כדי ער זאל מעגן געבן א הכשר, אבער די הכשר אליין וועט מער נישט זיין אין די הענט פון די רבנות און אנדערע וועלן אויך. מעגן געבן הכשרים. איז די מעלדונג האט ארויסגערופן אסאך פראטעסטן, א היפשע מאס קעגנערשאפט, קודם פון, ווי מען קען זיך אליין פארשטעלן, פון די רבנות אליינס, אבער אויך פון א צאל חרדישע פארלאמענט מיטגלידער וואס זיצן יעצט אגב אין די אפאזיציע, זענען נישט קיין חלק פון די רעגירונג, ווי אגודה אדער יהדות התורה, אגודה דגל, און אויך שס. יענע טענה'ן אז דאס איז אן אטאקע אויף די כשרות אין לאנד, אז דאס העט ברענגען אסאך שאדן און ס'העט פירן צו מכשולים און צו פראבלעמען לגבי כשרות פון עסנס און פון געשעפטן. כהנא וואס איז אויפגעקומען מיטן פלאן טענה'ט אבער אז די יעצטיגע סיסטעם ארבעט נישט. קודם כל זאגט ער אז די פאקט וואס ס'איז דא א מאנאפאל, נאר איין קערפערשאפט האט די רעכט פון באשטימען צו עפעס איז כשר אדער נישט, דאס אליין קודם הייבט די פרייזן, ס'הייבט די פרייזן ווייל די רבנות קען מחליט זיין וויפיל זיי ווילן בעטן, וויפיל זיי ווילן בעטן פאר א הכשר, און אסאך מאל, כפנים אזוי טענה'ט ער, בעט מען אומ'יושר'דיג הויעכע פרייזן דערפאר, אז מ'וועט עס עפענען פאר קאנקורענץ, וועלן זיין אנדערע וואס ס'עלן טון די זעלבע זאך פאר ביליגער. און ווידעראמאל לגבי די סטאנדארט, טענה'ט ער אז די סטאנדארט גייט נישט געטוישט ווערן, די סטאנדארט וואס איז יעצט דא וועט ווייטער אויך בלייבן און ער לייגט נאך צו אז לכבוד דעם וואס ס'עט זיין קאנקורענץ העט מען קאנקורירן, די פארשידענע כשרות קערפערשאפטן וועלן אויכעט מוזן קאנקורירן לגבי לגבי הידור און לגבי זיין שטרענג טאקע און זיכער מאכן אז די כשרות סטאנדארטן ווערן אנגעהאלטן און אז די פארשריפטן ווערן אויסגעפירט אנדערש ווי יעצט, עכ"פ, אזוי טענה'ט ער, ווען ס'מאכן זיך פראבלעמען, און ער ווייזט אן לדוגמא אויף א טראגישע געשעעניש וואס האט זיך אפגעשפילט מיט א פאר חדשים צוריק אין צפון פון לאנד, ווען עמיצער האט וואס איז געווען אלערדזשיק צו מילך האט געקויפט עפעס וואס. האט געהאט אויף זיך א לעיבל פון פארעווע, און למעשה איז יענער געשטארבן, יענער איז געשטארבן פון א אלערדזשיק ריעקשאן ווייל ס'איז יא געווען דארטן עפעס מילכיגס, און ער ווייזט אן אז יא פארשטייט זיך אז די געשעפטסמאן אדער די קאמפאני ווער ס'איז נאר טראגט דא א גרויסע אחריות, אבער די פאקט אז אזא זאך האט געקענט געשען ווייזט אז ס'זענען דא לעכער דא. כהנא האט אויך אנגעוויזן אז א דאנק דעם יעצטיגן סיסטעם וואס ס'דארף זיין רבנות און געשעפטן נעמען למעשה נאך הכשרים כדי צופרידנצושטעלן אנדערע קרייזן די העכערע כשרות סטאנדארטן פון אנדערע קרייזן אין די באפעלקערונג מאכט אז די געשעפטן זאלן דארפן צאלן דאפלט אן קיין סיבה און ער טענה'ט אז אפטמאל איז די ביידע, די רבנות און די בדץ, למשל, ער האט טאקע גענוצט די משל, די בדץ נוצן דעם זעלבן משגיח, די זעלבע משגיח געבט די הכשר פאר די רבנות און ער געבט אויך דעם הכשר, ער איז אויך די משגיח מטעם די בדץ, פארשטייט זיך אליינס אז יענער דארף, דער זעלבער משגיח מאכט זיכער אז די כשרות סטאנדארטן זענען אזוי הויעך לויט'ן לעוול, לויט די מדריגות און לויט די חומרות וואס די בדץ הכשר פארלאנגט. אבער למעשה איז ער א משגיח מטעם צוויי ארגאנעז כשרות ארגאנאזאציעס, עס קומט אויס די געשעפטסמאן צאלט דאפלט אן קיין שום סיבה, און וואס ס'געשענט איז אויב ער צאלט טייערער איז פשט אז די פרייז פון די עסן מוז אויכעט ארויפגיין ער מוז בעטן מער כדי צו קענען מאכן זיין רווח, ער איז דאך דא אין ביזנעס צו מאכן געלט. איז מיטן נייעם סיסטעם וועט די געשעפט, למשל, ער האט נישט אויסגעפירט אז ס'וועט אזוי זיין, אבער לאמיר זאגן די געשעפט וועט האבן די ברירה צו נעמען נאר בדץ, און דאס וועט אים קוואליפייען אז זיין געשעפט, זיינע עסנס הייסן כשר, זענען כשר, און די קאסטן וועלן געשניטן ווערן אין האלב. כהנא לאזט אויכעט איבער, ער זאגט אויכעט אז מיט מיט זיינע רעפארמען, מיט זיינע שינויים, וועלן זיין. אפאר סטאנדארטן פון הכשרים, ס'וועט זיין אזא היכי תמצא אז מ'זאל באקומען א כשרות, א תעודת כשרות, אבער די לעוועל פון כשרות זאל זיין אויף א נידריגן שטאפל ווי אנדערע, ס'הייסט ס'וועט זיין מער ווי איין לעוועל פון כשרות, נאר ער זאגט ס'וועט זיין א מינימום סטאנדארט וואס די רבנים פון די רבנות וועלן דארפן באשטעטיגן, און פארשטייט זיך אליין ס'וועט זיין קלאר, מענטשן וועלן וויסן אז די סטאנדארט פון כשרות איז נידריגער און די אנדערע איז מער מהודר. און כהנא ווייזט אן אז דאס איז אויך נישט קיין שינוי, ס'איז א שינוי אויף פאפיר אפיציעל, אבער די יעצטיגע סיסטעם איז אויך נישט איינהייטליך. ס'איז נישט פשט אז ס'איז דא א, אפילו מיט די רבנות אליין איז אויך נישט דא קיין קיין איינהייטליכע יוניווערסעל סטענדערדס, און די מציאות איז אז די לאקאלע ברענטשעס פון די רבנות אין געוויסע שטעט האבן אנדערע סטאנדארטן ווי אין אנדערע, ס'איז דא געוויסע פלעצער ווי די רבנות איז מער מיקל און אין אנדערע פלעצער זענען זיי מער מחמיר, איז במילא, אפילו יעצט איז עס אונטער די מאנאפאל פון איין קערפערשאפט פון די רבנות, איז אבער די פאקט אז די סטאנדארטן זענען נישט איינהייטליך און ס'איז אנדערש אויף איין פלאץ ווי אויף אנדערע פלעצער, מיט געוויסע געוויסע שטעט אין לאנד, געוויסע רבנות אפטיילונגען ווי מ'איז מער מחמיר און אין אנדערע איז מען מער מיקל, און כהנא ווי כהנא טענה'ט, וועט וועט זיך גארנישט טוישן לגריעותא, פארקערט אז וואס ס'וועט געשען יעצט איז א געשעפט וועט קענען אפמאכן וועלכע סטאנדארט הכשר ער האט, און די עולם, די קונים, וועלן וויסן די הכשר שטייט ביי אזא סטאנדארט פון חומרות, און א אנדערע הכשר איז אויף א העכערן סטאנדארט. און די מציאות, כ'מיין די מציאות איז אז כך שמעתי פון מענטשן אינדרויסן פון אונזערע, פון די היימישע קרייזן, וואס פארלאזן זיך יא אויפן הכשר פון די רבנות, וועלן טאקע יעדעס מאל ווען זיי קומען אן צו א פלאץ וועלן זיי זען ווער די ספעציפישער בעל מכשיר איז, און אויב קענען זיי אים וועלן זיי וויסן, אויב נישט וועלן זיי פרעגן וואסערע סטאנדארט הכשר, וואסערע חומרות יענער איז מקפיד און אויף וואס נישט. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אפילו די וואס פארלאזן זיך אויפן הכשר פון די רבנות, וועלן אויך וועלן וויסן פונקטליך ווער איז די בעל מכשיר מטעם די רבנות, כדי צו קענען מחליט זיין אויב זיי פארלאזן זיך אויף יענעם הכשר אדער נישט. בקיצור, ווי מתן כהנא זאגט און ווי זיין פלאן איז, זאגט ער וועט ער אוועקנעמען די מאנאפאל פון די רבנות, אבער ס'וועט יא בלייבן מיט א געוויסע מאנאפאל אויף וואס די סטאנדארטן פון כשרות זאלן זיין, ווייל ווי ער טענה'ט האט די מאנאפאל האט נישט געברענגט די געווינטשענע רעזולטאטן, ס'האט נישט געברענגט קיין שטארקע כשרות קאנטראל, און פינאנציעל גערעדט האט עס אויך ארויפגעלייגט א גרויסן לאסט אויף געשעפטסלייט, געשעפטס אייגנטומער, וואס סוף כל סוף ווער ס'צאלט פאר דעם די פרייז זענען די קונים, אז וויבאלד אז כשרות איז אזוי טייער, און וויבאלד אז רוב זייער אסאך געשעפטן האבן מער ווי איין הכשר, זיי האבן מער ווי איין הכשר ווייל זיי ווילן צופרידן שטעלן פארשידענע קרייזן וואס זענען, דאס הייסט אין צוגאב צו די רבנות וואס מ'מוז האבן, נעמט מען נאך א הכשר וואס איז מער מהודר'דיג, און איז מער אויסגעהאלטן פאר געוויסע קרייזן, פאר אסאך אידן, און במילא קומט אויס אז זיי צאלן אסאך געלט וואס פעלט נישט אויס, ס'ברענגט נישט קיין שום תועלת, ס'קאסט נאר, ס'קאסט פארן געשעפטס אייגנטומער, און לכבוד דעם קאסט דאס עסן פארן קונה אויכעט טייערער ווי ס'וואלט געדארפט. איז ווי געזאגט, די פלאן, די אנטדעקן די אויף די מפרסם זיין די פלאן האט געברענגט א היבשע מאס קעגנערשאפט, קודם מטעם די רבנות אלס ארגאניזאציע בכלל, הגם ס'דא יחידים רבנים וואס זענען באלאנגען צו יענע קרייזן, אדער זענען אפילו אנגעשטעלט אין די רבנות, האבן שטילערהייט יא אויסגעדרוקט שטיצע פאר דעם פלאן, אדער טענה'ן אז ס'וועט מאכן די כשרות זאל זיין מער אפעקטיוו און מער בעסער, די קאנקורענץ העט ברענגען אז אידן וואס זענען מקפיד אויף כשרות וועלן האבן מער ברירות און במילא וועט מען זיך מוזן בעסער צושטעלן, זיין שטרענגער און זיך האלטן צו בעסערע סטאנדארטן, און שוין אפגערעדט פון די פינאנציעלע חלק אז ס'וועט אראפשניידן קאסטן וואס זענען לכאורה אומנויטיג, אבער ס'האט אויך געברענגט, די פלאן פון כהנא האט אויך געברענגט א גרויסע מאס קעגנערשאפט מטעם די חרדישע פארטייען, וואס ווי געזאגט זענען יעצט אין די אפאזיציע, נישט קיין חלק פון די רעגירונג, וואס זענען ברוגז און זיי טענה'ן אז דאס העט נאר ברענגען שאדנס פאר כשרות און ס'העט אראפ ברענגען די סטאנדארטן, און געוויס געוויסע זענען געגאנגען אזוי ווייט ווי באשולדיגן די יעצטיגע רעגירונג, פון וועלכע מתן כהנא איז א חלק, אין זוכן בכלל אויסצורייסן כשרות פון ארץ ישראל. ברכה און הצלחה.